כידוע וואס ברענגט זיך אין די שיחות פון דעם רעבן ריי"צ פון פריערדיגן רעבן רעדט ער וועגן דעם גאר אסאך בנוגע דעם ענין וואס חסידים פלעגן פארן צום רעבן און די הכנות וואס פלעגט זיין מען פלעגט מאכן גרויסע הכנות כדי צו פארן צום רעבן האט מען געדארפט האבן ס'איז געווען א גאנצע עבודה פון זיך גרייטן פאר כמה וכמה חדשים, נאך אפילו כמה וכמה שנים, וואס מ'פלעגט זיך גרייטן פארן. ער ברענגט לדוגמא אין די רשימות פון דעם פריערדיגע רעבן דערציילט ער בנוגע דעם חסיד רשב"ץ, ר' שמואל בצלאל, וואס ער איז געווען פון די גרויסע חסידים פון דעם צמח צדק, ער איז געווען דער אייכעט דער מלמד פון דעם רעבן רש"ב פון רעבן נשמתו עדן פון דעם רעבן ריי"צ פון דעם פריערדיגן רעבן פון די משפיעים אין ליובאוויטש פריערדיגער רבי דערציילט די גאנצע סיפור הדברים באריכות ווי אזוי ר' שמואל בצלאל דער רשב"ץ איז נתקרב געווארן צו חסידות א גאנצע סדר ווי ס'געווען ווי ער האט געקומען פון די ליטווישע משפחות מתנגדישע משפחות און ער האט געטון די גאנצע די גאנצע מהלך ווי אזוי ער איז אנגעקומען צום צמח צדק, וואס צווישן די זאכן ברענגט זיך דארטן די אלע פרטים ווי אזוי האט זיך מען האט אים געגעבן די הדרכה אז כדי צו קומען צום רעבן אריינגיין אויף יחידות ווי אזוי ס'דארף זיין די גאנצע הכנה און דער משך זמן און ביז ווי ס'ברענגט זיך דער פתגם אז אויף נאכדעם וואס ער האט שוין געמאכט א גאנצע אריכות ההכנות האט ער געהערט אט דעם ווארט פון דעם אלטן רעבן, אז דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט א ווארט בנוגע די מגילת אסתר, ווייל דאס וואס שטייט אין די מגילה בנוגע אחשורוש, און בשעת מען איז געקומען צו אחשורוש איז דא דער לשון אין די מגילה אז מען האט זיך געדארפט גרייטן כדי צו אריינגיין צו אחשורוש,

ווי עס איז מבואר באריכות אייכעט אין תורה אור אין די מאמרים פון אלטן רעבן אז הנערה גייט אויף די נשמות ישראל און ווי יעדער נשמה דערנענטערט זיך קומט אן צו דעם אייבערשטן ובזה הנערה באה אל המלך כדי א נשמה זאל קענען צוקומען דערנענטערן זיך צו געטליכקייט דארף זיין א הכנה און די הכנה איז שישה חדשים בשמן המור ושישה חדשים בבשמים און ווערט געטייטשט אז בשמן המור איז דאס מלשון מרירות די עבודה אין קו המרירות, תשובה, וואס דאס איז פון איין זייט, און בשמים, דער ענין פון ריח, וואס דאס איז דער ענין פון פנימיות התורה, לימוד החסידות, וואס דאס זענען די עניני הכנה וואס מען דארף מאכן כדי לבוא אל המלך. און ווי ער האט עס געטייטשט צו זיך, אז דאס איז אייכעט על דרך זה, בשעת א חסיד פארט צום רעבן, דארף זיין א גאנצע עבודה פון הכנה, זיך גרייטן אין דעם ענין פון פארן צום רעבן, וואס איז געווען ביי חסידים א גאנצע סדר עבודה, די הכנות צום פארן, און דעם פארן אליין, וואס איז געווען אין דעם, די נסיעה צום רעבן איז געווען א גאנצע איבערלעבעניש, ווי ס'ברענגט זיך אין די שיחות די פרטי ענינים, ווי אזוי איז געווען דער סדר הנסיעה, ביז מ'איז געקומען צום רעבן, דער גאנצער זיין ביים רעבן, דאס איז געווען א גאנצע איבערלעבעניש אין עבודת החסידות. כ'האב אמאל געהערט פון ר' לייבל גרונער דעם רעבנ'ס מזכיר, האט ער דערציילט אז ס'איז געווען א פארברענגען וואס איז פארגעקומען אין די אין די יארן תשל"ד, ל"ג, ל"ד, משהו כזה, איז געווען א פארברענגען אין סעווען סעווענטי פון רבי ניסן נעמענאוו עליו השלום. רבי ניסן נעמענאוו איז געווען פון די גרעסע משפיעים און ער פון פון דעם לעצטן דור, ער איז געווען א משפיע אין ברינוא אין צרפת, אין פראנקרייך, אין תומכי תמימים. געווען פון די גרעסע חסידים, עובדי הוי', על כל פנים איז רבי ניסן איז געווען ביים רעבן האט ער פארברענגט, און ביים פארברענגען איז געווען דארט אויכעט ר' לייבל, ר' לייבל גראנער דעם רבי'נס מזכיר, ס'ווייזט אויס אז דער רבי אליין האט אים געבעטן זיך משתתף זיין, און אויף מארגן האט דער רבי אים געבעטן ער זאל איבער'חזר'ן וואס האט ר' ניסן פארברענגט מיט די בחורים, וואס צווישן די זאכן האט ער גערעדט וועגן דעם נושא פון פארן צום רבי'ן, און ר' ניסן האט דערציילט דעם ענין אז ביי חסידים איז געווען די גאנצע עבודה און הכנה אויף צו פארן צום רבי'ן האט מען זיך געדארפט גרייטן, און ווי ס'איז געווען די נסיעה צום רעבן אין אמאליגע דורות, האט רבי ניסן געזאגט אז היינט זעט מען דאך אז די בגשמיות איז דא א גרעסער חילוק, אמאליגע צייטן בשעת מ'איז געפארן איז די אופן הנסיעה איז געווען אז מ'איז געגאנגען צופוס, ס'איז געווען א גאנצער ענין, אדער מ'איז געפארן מיט פערד און וואגן, אבער די פארן אליין, עס האט גענומען אסאך צייט בגשמיות. היינט איז דאך פארהאן ברוך השם אז מען פארט בדרך כלל פארט מען מיט א מיט א מטוס מיט א אווירון מיט א פלעין איז די נסיעה קומט אן אסאך גיכער האט ער געזאגט אז דאס איז גשמיות ווערט נשתלשל פון רוחניות על דרך ווי אזוי ווי גשמיות איז די וועג ווי צו פארן צום רעבן איז היינט אסאך א גיכערע איז אויכעט די ענייני הכנה וואס א חסיד גרייט זיך צו פארן צום רעבן איז אויכעט א גיכערע אמאליגע צייטן די גאנצע הכנה האט גענומען חדשים לאנג יארן לאנג וואס מען האט זיך געדארפט גרייטן היינט איז אויכעט די הכנה רוחנית צו פארן צום רעבן קומט אן אסאך גיכער רב ניסן האט געזאגט אז וואס מען לערנט ארויס פון דעם פון דעם פלעין פון דעם עראפלעין פון דעם מטוס איז אז מען הייבט זיך אויף מען הייבט זיך אויף פון אויף א העכערן ארט, קומט מען אן אסאך גיכער, אז איך שטעל העכער, דעמאלט פליט מען אסאך גיכער און מען קומט אן אסאך גיכער מחוז חפצו, על דרך זה א חסיד הייבט זיך אויף, שטעלט זיך אוועק העכער, און דאס נעמט אים אז ער קען אנקומען מחוז חפצו, ער זאל קענען זיך נתקרב ווערן, זיין גרייט ער זאל קענען קומען צום רבי'ן. בשעת מען גיט א קוק אין היינטיגע סדרה פרשת יתרו, איז דאך די פרשה וואס דארטן רעדט זיך בנוגע צו יתרו קומען צו גיין צו משה רבינו. וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה לישראל אשר הוציא אותם מארץ מצרים, די ערשטע פסוק אין היינטיגע סדרה. רשי אויפן פסוק וישמע יתרו זאגט רשי מה שמועה שמע ובא וואס איז געווען די שמועה וואס האט געברענגט יתרו זאל קומען צו גיין צו משה רבינו קומען צו גיין אין מדבר זאגט רשי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק אז דאס וואס ער האט געהערט איז געווען דער עניין פון קריעת ים סוף ומלחמת עמלק וואס דא פרעגט זיך א שאלה א פשוטע שאלה אסאך מפרשים פרעגן די שאלה די שאלה איז ערשטנס וואס איז די קשיא פון רש"י? מה שמועה שמע ובא? וואס איז די שאלה פון רש"י? אין חומש אליין שטייט דאך קלאר, וישמע יתרו כהן משה חותן משה את כל אשר עשה השם לישראל עמו, שטייט קלאר וואס איז וואס האט ער געהערט, ער האט געהערט די אלע זאכן וואס איז פארגעקומען אין מצרים, יציאת מצרים, די ניסים און די מופתים, איז וואס איז בכלל די שאלה וואס רש"י פרעגט? דערנאך וואס רש"י ענטפערט? וואס זאגט רש"י, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, וואס לכאורה אז מען גיט א קוק אין אין פסוק, שטייט אסאך זאכן, שטייט את כל אשר עשה, וואס כל אשר עשה מיינט אז ער האט געזען אלע עניינים, ס'איז נישט געווען נאר יציאת מצרים, ס'איז געווען די מכות, ס'איז געווען יציאת מצרים, ס'איז געווען קריעת ים סוף, ס'איז געווען ירידת המן, ס'איז געווען מלחמת עמלק, ס'איז פארגעקומען ריבוי עניינים וואס אלץ יתרו האט זיך דערוואוסט פון דעם. וואס דען האט רש"י אויסגעקליבן מער נישט ווי צוויי זאכן, קריעת ים סוף און מלחמת עמלק. איז סיי די קשיא פון רש"י נישט פארשטאנדיג, און סיי דער ענטפער פון רש"י נישט פארשטאנדיג. דאס איז א שאלה וואס אלע פרעגן. איז דער רבי האט מסביר געווען, ערשטנס על פי פשט, איז מה שמועה שמע ובא. אז די שאלה פון רש"י איז נישט אויף דעם עצם ענין פארוואס איז יתרו מחליט געווען צו זיך מסגייר זיין. דאס וואס יתרו האט מחליט געווען צו זיך מסגייר זיין איז געווען ווייל ער האט פארשטאנען, געזען און געהערט די אלע זאכן. יתרו איז געווען א עובד עבודה זרה, ער איז געווען א כומר לעבודה זרה, א כהן לעבודה זרה, ער איז געווען נישט נאר דאס, ער האט עובד געווען א כל, ער האט עובד געווען כל עבודה זרה שבעולם, איז ממילא פארשטאנדיג בשעת יתרו האט געזען די אלע ניסים ונפלאות וואס איז פארגעקומען אין מצרים, אין יציאת מצרים, אט דאס האט אים געברענגט ער זאל מתגייר ווערן. אבער דער ענין אויף מגייר זיין האט ער נישט געדארפט אנקומען צו צו גיין צו משה רבינו גיין אין מדבר, ער וואלט געקענט בלייבן ביי זיך אין מדין, רואיג גערעדט ביי זיך אינדערהיים, און דארטן אוועקווארפן די עבודה זרות און דינען דעם אייבערשטן, און באקומען די זאכן, וויסן ווי אזוי צו דינען דעם אייבערשטן, די אלע פרטים וואלט ער געקענט טון במקומו הוא. רש"י'ס שאלה איז, און דער עיקר דיוק אין די שאלה איז, מה שמועה שמע ובא? וואס האט געברענגט אז יתרו זאל נישט בלייבן, מחליט זיין אז ער דארף ארויסגיין פון מדין, און ער דארף קומען צו גיין אין מדבר, אין א מדבר שממה, ער האט דאך נישט געוואוסט די אלע זאכן, וואס גייט זיין, אוועקגיין פון מדין, גיין אין א מדבר, און זיך באזעצן זיין צווישן אידן ווי ער געפינט זיך דארט אין א מדבר שממה, וואס האט ער געדארפט גיין ביז דארטן? מה שמועה שמע ובא? איז אויף דעם איז דער ענטפער, און וואס איז געווען שמועה שמע ובא? דער ענין פון קריעת ים סוף און מלחמת עמלק. יא, דאס האט ביי אים געברענגט דעם ובא אז ער זאל נישט בלייבן ביי זיך, ער זאל קומען צו גיין. וואס איז דער פשט? איז איצטער, אויב דאס איז די שאלה, און וואס איז טאקע דער ביאור, דאס הייסט אז ער האט פארשטאנען אז ער דארף גיין אין מדבר און זיך טרעפן מיט משה רבינו און זיין צוזאמען מיט אידן, דער שמע ובא, דאס איז געווען צוליב די צוויי עניינים פון קריעת ים סוף און מלחמת עמלק. און וואס איז די הסברה אין דעם? האט דער רבי גערעדט וועגן דעם כמה פעמים, אין פארברענגענס פארבונדן מיט פרשת יתרו, וואס איז געווען אין דעם כמה ביאורים, איך וויל דערמאנען עטליכע פון די ביאורים, צוויי אדער דריי פון די ביאורים וואס דער רבי האט גערעדט, וואס דאס איז אלץ עניינים וואס אויכעט פון דעם קענען מיר ארויסלערנען פאר אונז הוראות אין עבודת השם, ספיציעל אין דעם עניין פון התקשרות פון א חסיד צו א רבי'ן, און פארוואס מאנט זיך דער עניין פון פארן צו א רבי'ן, גיין צו א רבי'ן, וואס דאס איז דאך דער עניין וואס מען רעדט דא, אז יתרו איז געגאנגען צו משה רבינו. איז איינע פון די ביאורים איז יא, וואס דאס איז וואס מען זאגט קריעת ים סוף און מלחמת עמלק וואס יתרו האט דערהערט קריעת ים סוף איז דאך געווען א גרויסע התגלות פון אלוקות קריעת ים סוף איז דאך געווען א מופת נפלא וואס האט געמאכט א מהפכה אין די גאנצע וועלט. ביי אידן איז דאך פארשטאנדיק, נאר נישט נאר ביי אידן, נאר אויכעט ביי די גאנצע אומות העולם, ווי ס'שטייט בפירוש אין דעם נוסח וואס מען זאגט אין די שירה, תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן. אלע אומות העולם, אלע פעלקער, איז געפאלן אויף זיי אן אימה ויראה, זיי האבן געזען דעם התגלות אלוקות וואס איז געווען דער הפך ים ליבשה, און דאס האט מעורר געווען א מוראדיגער פחד ביי אלע גויים, ביי אלע פעלקער, ארום און ארום. און פון דעסטוועגן איז געקומען צו גיין עמלק. נאך דעם קריעת ים סוף, נאך אזא התגלות, וואס די גאנצע וועלט האט דערהערט דעם אייבערשטן, הוי' ימלוך לעולם ועד, און אף על פי כן קומט צו גיין א עמלק, און ער ווערט נישט נתפעל פון די גאנצע מעשה, און אשר קרך בדרך, קומט צו גיין און ווארפט אריין ספיקות און קילט אפ אידן אין אמונה, איז וואס ער האט פארשטאנען דא, מה שמועה שמע ובא, ער האט געזען אז אפילו נאך קריעת ים סוף, נאך אזא גרויסער גילוי אלוקות, נאך אזא גרויסער מופת אלוקי, פון דעסטוועגן קען קומען צו גיין עמלק, און ער קען מקרר זיין, אפקילן, אריינווארפן ספיקות אין אמונה, האט ער פארשטאנען אז ער מוז קומען צו גיין צו משה רבינו, מען דארף האבן דא א ספעציעלע כח פון משה רבינו און זיין צוזאמען מיט אידן אז ער וועט בלייבן אין מדין, אנטשולדיגט, אז ער וועט בלייבן אין מדין, לאו דווקא וועט ער קענען צוקומען, וועט ער קענען ביישטיין דעם נסיון, וועט קומען צו גיין עמלק צו אים אפקילן. וואס דער אויסטייטש אין דעם אין עבודת השם איז דאך כמובן לכל אחד ואחד. דאס הייסט אז קריאת אז קען זיין בשעת א איד געפינט זיך מיט זיך אליין, ער דינט דעם אייבערשטן, ער לערנט, ער דאווענט און ער איז במקומו, יא, אבער און אפילו ער זעט א גילוי אלוקות, און אמאל אין לעבן איז פאראן א מצב פון קריעת ים סוף וואס דער אייבערשטער באווייזט אים אותות ומופתים, ער זעט גילוי אלוקות, פון דעסטוועגן איז ער נישט בטוח, קען קומען צו גיין עמלק, עמלק ווי ס'רעדט זיך אין חסידות עמלק בגימטריא ספק, עמלק איז אשר קרך בדרך, און אפקילן דעם גרעסטן אות ומופת, וואס ס'איז דאך ידוע ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז עמלק טוט זיך אן אין כל מיני לבושים, אמאל דער עמלק קומט צו גיין צו א מענטש און ער זאגט אים טאקע ס'איז א גרויסער מופת, א גרויסער גילוי אלוקות, נאר איז געווען א קריעת ים סוף, אבער טענה'ט עמלק, מה רעש, דער אייבישטער איז דאך א כל יכול, פארן אייבערשטן מאכן א מופת, פארן אייבערשטן מאכן אזא זאך, דאס איז דאך א קליינע זאך פאר אים, איז במילא וואס ווערסטו אזוי נתפעל? און על דרך זה, דאס איז די טענות פון עמלק וואס קומט אריינווארפן אין די מענטשן א קאלטקייט אפילו בשעת ער זעט א גילוי אלוקות. וואס איז די וועג ווי אזוי קען, א מענטש קען זיך מתגבר זיין אויף עמלק, אויף דעם דארף מען אנקומען צו משה רבינו, ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים אנשי משה וצא הילחם בעמלק אויף צו קענען זיך איינקערן מיט אט דעם קרירות מיט אט דעם ספק מיט דעם קאלטקייט פון עמלק אויף דעם דארף מען אנקומען צו משה רבינו וואס ער איז דער רעיא מהימנא ער איז דער רועה נאמן און ווי ס'שטייט אין חסידות רעיא מהימנא וואס ער פאשעט אידן מיט אמונה, ער מאכט אז די אמונה זאל זיין א לעבעדיגע זאך, א פנימיות'דיגע זאך, א זאך וואס איז אזוי שטארק, וואס מיט דעם קען מען זיך מתגבר זיין אויף אלע עניינים פון ספיקות און קרירות פון עמלק. און דאס איז איין נקודה. מער בפרטיות און מער בעמק איז פאראן וואס דער רבי האט גערעדט אמאל. איז דער ענין פון שכל, דער ענין פון עבודת השם על פי טעם ודעת, און עבודת השם אין א אופן פון למעלה מטעם ודעת, ארויסגיין פון די אייגענע מדידות והגבלות. ס'דא אין עבודת השם וואס א מענטש לערנט און דאווענט און דינט דעם אייבערשטן, אבער די עבודה זיינע איז על פי טעם ודעת. וואס הייסט ער דינט דעם אייבערשטן על פי שכל, על פי הבנה, וכי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, תורה איז א חכמה עמוקה, תורה איז א חכמה נפלאה, און ער פארשטייט די חכמת התורה, און דאס גיט אים דעם געשמאק, ער פארשטייט א מצוה, ער פארשטייט דעם טעם, און ער זעט די שיינקייט און די זיסקייט און די רייכקייט און דעם פארשטאנד און דעם טעם וואס איז פאראן אין תורה ומצוות, און דאס רופט ביי אים ארויס ער זאל דינען דעם אייבערשטן. דאס איז איין אופן. ס'פאראן אבער דער ענין פון עבודה למעלה ממדידה והגבלה. די עבודה וואס נעמט ארויס דעם מענטשן פון זיינע מדידות והגבלות. וואס דאס איז דער ענין פון קריעת ים סוף. דער ענין פון קריעת ים סוף איז אז דארטן האט זיך צובראכן די מדידות והגבלות. נישט נאר מצד דעם וואס קריעת ים סוף איז א מופת, נאר אויכעט מיט דעם וואס קריעת ים סוף איז דאך ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, אז דער ענין פון קריעת ים סוף איז הפך ים ליבשה. וואס איז דער ענין פון הפך ים ליבשה? ווי ס'מבואר אין חסידות, ים איז איז דער ענין פון ברואים שבים, ברואים שבים, דגים שבים, זיי זענען שטענדיג פארבונדן מיט זייער חיות, וואס בכללות אין עבודת השם איז דאס די עבודה הרוחנית, בשעת א איד לערנט תורה, בשעת א איד איז מתפלל, איז ער אזוי ווי א פיש אין ים, ער איז צוגעבונדן צו זיין מקור החיות, ער איז צוגעבונדן צו אלוקות, און דעמאלט איז ער, ווי די גמרא זאגט דעם באוואוסטן משל וואס רבי עקיבא האט געגעבן צו פארשטיין, אז אידן און תורה, דאס איז אזוי ווי א פיש אין וואסער, אז דו נעמסט אים ארויס פון וואסער האט ער נישט קיין חיות. און ממילא איז אין עבודת השם בכללות דער עניין פון ים ווייזט אויף עבודה רוחנית, עבודה אין קו הקדושה, עבודה אין קו פון אלוקות וואס ער איז צוגעבונדן און דבוק צו זיין מקור החיות. יבשה איז פארבונדן מיט אלע מיני התגלות, דאס הייסט יבשה באווייזט אז ס'איז פאראן א וועלט און ס'איז פאראן א מציאות, אזוי ווי די ברואים שביבשה וואס זיי נעמען זאך מן הארץ, הכל היו מן העפר, אבער זיי זענען נישט אריינגעשטעלט אין די עפר, זיי קענען זיין אפגעריסן פון דעם עפר, וואס אין עבודת השם איז דאס אז א מענטש געפינט זיך אין עולם הזה הגשמי, און דארטן דארף ער עסן און שלאפן און מאכן עסק, פרנסה, נאר דאס איז עניינים גשמיים. און דא קומט צו גיין דער עניין וואס א מענטש על פי דרך הטבע בשעת די עבודת השם איז באופן של מדידה והגבלה, איז דא א גרויסע חילוק צווישן רוחניות און גשמיות. אין עניינים רוחניים זעט מען געטליכקייט, אין עבודה רוחנית בשעת ער לערנט, בשעת ער דאווענט, בשעת ער זיצט אין שול אין בית המדרש, אט דארטן זעט ער אלוקות. בשעת אבער ער גייט ארויס פון בית המדרש, און ער גייט אריין אין ענייני עסק, דא איז מנהג העולם, ער גייט אין גאס, ער גייט אין זיין עסק, ער געפינט זיך ביים עסן, ער געפינט זיך, דאס איז שוין א, דאס איז א, דארטן איז ער, איז ער א מענטש מיט מענטשן גלייך, געפינט ער זיך אין עולם הזה. און בטבע האדם איז דאס צוויי וועלטן, און ס'איז זייער שווער צו דאס מחבר זיין,

אידן האבן נישט בכלל געדארפט דורכגיין דעם ים, ווי דער תוס' זאגט אין פסחים אז באיזה צד שעלו באיזה צד שירדו באיזה צד שעלו זענען אריין און ארויס פונעם זעלבן ארט, איז פאר אידן האט זיך נישט געדארפט דער גאנצער קריעת ים סוף גוים, דער אייבישטער האט געקענט פטור ווערן פון די מצרים באופן אחר, דאס וואס איז געווען דער גאנצער ענין פון קריעת ים סוף איז מבואר אין חסידות איז געווען א הכנה צו מתן תורה. מתן תורה האט זיך צובראכן די מחיצות צווישן עולם הזה גשמיות און רוחניות, צווישן צווישן די צוויי וועלטן ים און יבשה, ס'איז געווארן איין און איינציגע זאך. אויף צוברעכן אט אט די מחיצות דארף מען ארויסגיין פון די הגבלות. כל זמן דו געפינסט זיך אין דיינע אייגענע הגבלות פון שכל, קענסטו עס נישט פארשטיין. ס'איז צוויי וועלטן, וואס האבן זיי צו טון איינע מיט די אנדערע? כדי זאל זיין דער הפך ים ליבשה, מאנט זיך דער ענין פון ארויסגיין פון די אייגענע הגבלות פון טבע, וואס דערפאר געפינט מען אז דער נחשון בן עמינדב, כידוע, די גמרא אין סוטה, אז נחשון בן עמינדב קפץ לים, דאס איז געווען דער שבט יהודה, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, היתה יהודה לקדשו, וואס איז געווען יהודה, ווי קומט יהודה דארטן? זאגט די גמרא. אז בשעת ס'איז געקומען דער אייבישטער האט געזאגט מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, מען דארף פארן ווייטער, איי דו זעסט א ים, דו זעסט די מצרים גייען פון אונטן על פי טבע, דו ווייסט נישט וואס ס'גייט פאר, ד' כיתות על הים, ס'ווערט א גאנצער באלאגאן, מען ווייסט נישט וואס וואס וויל מען דא, זאגט משה רבינו דער אייבישטער בעט ויסעו, מען דארף פארן ווייטער, וואס טוט נחשון בן עמינדב? ער פרעגט נישט קיין קשיות, ער שפרינגט אריין אין די וואסער. אט דער מסירות נפש פון ארויסגיין פון די הגבלות, היתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו, דערפאר איז שוין געווארן א מלך, דאס איז דער גאנצער ענין פון מלכי בית דוד שבט יהודה. און דער מסירות נפש, דאס האט זיך אנגעהויבן ביים קריעת ים סוף, ארויסגיין פון די הגבלות, דאס איז די הכנה צו קבלת התורה. דאס איז קריעת ים סוף. על דרך זה מלחמת עמלק. כאמור לעיל, עמלק בגימטריא ספק. עמלק איז דער ענין הקרירות קרך בדרך, ווי קומט עמלק אריין אין די מענטשן? ווי ס'רעדט זיך אין חסידות? עמלק איז נישט דער יצר הרע וואס זאגט דעם מענטשן קום זינדיגן, קום טון א עבירה, עמלק דאס איז דער יצר הרע וואס קומט צום מענטשן און זאגט אים דו דארפסט טאקע דינען דעם אייבערשטן, אבער על פי שכל, דארף מען פארשטיין, דארף מען זיך מיישב זיין, און ס'ווערט קאלט בלוטיג, יעדע זאך, און במילא ווערט א ספק, מ'דארף טאקע טון, אבער מה הרעש, מיט אזא התלהבות, מיט אזא ברען, מיט אזא כח, וואס דארף מען שרייען, וואס דארף מען זיך קאכן, וואס דארף מען שטורעמען, מ'קען דאס טון, אבער געלאסענערהייט, קאלטערהייט, קאלטבלוטיגערהייט, על פי שכל, שכל, איז דען בשעת די עבודת השם איז מיוסד אויף שכל, קען זיך אריינמישן דער ספק דער עמלק. כדי צו פטור ווערן פון עמלק, אט דאס איז דער ענין פון בחר לנו אנשים אנשי משה, ווי ס'מבואר אין חסידות, וואס איז אנשי משה? משה רבינו זאגט ונחנו מה? משה רבינו מיט זיין גאנצע שכל, מיט זיין גאנצע פארשטאנד, מיט זיין גאנצע חכמה, בשעת ער איז געקומען צו דינען דעם אייבערשטן האט ער געזאגט ונחנו מה? איך בין גארנישט מיט נישט. ער האט זיך געפילט בטל כלפי דעם אייבערשטן בתכלית הביטול, מה אני ומי אני, און אט אט דער ביטול, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אט דער ביטול, דער אוועקגעגעבנקייט, די איבערגעגעבנקייט, די מסירה ונתינה צו דעם אייבערשטן, באופן של למעלה מטעם ודעת, דאס איז די איינציגע וועג ווי אזוי מען קען ביישטיין דעם ענין פון עמלק. לפי זה, דאס איז וואס רש"י זאגט דא. מה שמועה שמע ובא? וואס האט יתרו געהערט? וואס ער האט מחליט געווען אז ער קען נישט בלייבן אין מדין און מתגייר זיין. ער דארף אנקומען, ובא, דאס הייסט ער דארף ארויסגיין פון די הגבלות. אז ער וועט בלייבן ביי זיך, בלייבט ער אין די אייגענע מדידות והגבלות. ער וועט טאקע זיין א מגייר זיין זיך און ער וועט אנהייבן דינען דעם אייבערשטן און ער וועט טון אלע גוטע זאכן, אבער כל זמן ער בלייבט ביי זיך אינדערהיים דינט ער דעם אייבערשטן מצד מדידה והגבלה, און דעמאלט איז די עבודת השם נישט כדבעי. אויף צו קענען זיין טאקע פארבונדן מיט'ן אייבערשטן דארף מען ארויסגיין פון די הגבלות. מה שמועה שמע ובא, וואס האט גע'פועל'ט ביי יתרו ער זאל מחליט זיין ער דארף ארויסגיין פון די מדידות והגבלות? דאס איז אין די צוויי עניינים אין קריעת ים סוף, ער האט געזען אז ס'דארף זיין דער עניין פון ארויסגיין פון די מדידות והגבלות, כדי אז צו קענען מחבר זיין גשמיות מיט רוחניות אין דעם עניין פון תורה ומצוות, און מלחמת עמלק אז כדי אז דער שכל זאל נישט אריינברענגען דעם מענטש אין א קאלטקייט, און ספיקות דארף זיין די יציאה ממדידות והגבלות, איז אט אט דער ענין האט אים געברענגט ובא ער זאל ארויסגיין פון זיינע הגבלות און מאכן דעם לך לך מארצך פון זיין מדין און גיין אין מדבר זיך טרעפן זיין צוזאמען מיט משה רבינו אין די מקום פון די מדבר. דאס איז א צווייטע נקודה. און די דריטע נקודה וואס דער רבי האט גערעדט אמאל אין א שיחה, ארויסגעברענגט דעם ענין פון מה שמועה שמע ובא, דער וואס פארענטפערט אויף א טיפערן אופן וואס האט געברענגט יתרו זאל קומען צו גיין אין דעם ארט וואו אידן זענען געווען, אז בשעת ס'איז געווען דער גילוי אלוקות וואס איז געווען אין קריעת ים סוף, איז געווען ווי מ'האט געזאגט איז געווען א התגלות נפלאה פון געטליכקייט וואס אלע פעלקער אין דער וועלט האבן געזען, און פון דעסטוועגן איז שפעטער געקומען צו גיין עמלק כמדובר לעיל. האט יתרו פארשטאנען אז דער רע אין דער וועלט איז נאך נישט אינגאנצן נתברר געווארן לטוב, ס'איז טאקע געווען א גילוי אלוקות, קריעת ים סוף, ס'איז דורכגעבראכן די הגבלות פון טבע, אפילו די גוים האבן געזען דאס, ס'איז געווען א גרויסער גילוי אלוקות וואס האט געבראכן די אלע גדרי הטבע, אבער ס'איז נאך אלץ געבליבן חשך. וואס איז די ראיה ס'איז נאך געבליבן חושך? די ראיה ס'איז געקומען צו גיין עמלק, און עמלק האט געברענגט קאלטקייט, דאס הייסט אז יתרו האט געזען אז נאכן גילוי פון קריעת ים סוף איז דער חושך נאך נישט אינגאנצן געווארן אויס מציאות, ס'איז נאך דא א מציאות פון חושך, און דערפאר קען עמלק אויפהייבן די קאפ און קומען צו גיין און מבלבל זיין און מאכן קאלט. איז דערפאר וואס איז געווען יתרו? דער זוהר זאגט דאך אז די גילוי פון מתן תורה האט פאסירט ערשט נאכדעם וואס יתרו איז געקומען. ערשט ווען יתרו איז געקומען און ער האט געשריגן גדול הוויה מכל אלוקים, ער איז געווען ביי כל עבודה זרה שבעולם, איז מבואר אין חסידות אז עבודה זרה עס מיינט נישט נאר כפשוטו איז סתם עבודת עצים ואבנים, נאר עבודה זרה איז די גאנצע פילוסופיה מיט די שכל מיט דעם עמק מיט די דקות, עבודה זרה וואס עס רעדט זיך אין חסידות, די אלע חשבונות על פי שכל וואס קען זיין די דקות דדקות, פון די אלע עניינים וואס זענען נישט געטליכקייט, און ער האט פארשטאנען אז גדול הוויה מכל האלוקים. דעם שם הוויה, דעם אור אין סוף, דעם בלי גבול וואס איז העכער פון אלע מדידות והגבלות פון טבע, וואס דורך יתרו האט ער געטאן, ער האט מבהיר געווען, ער האט מגלה געווען, אז ס'איז נישטא קיין שום מציאות וואס קען מנגד זיין צו געטליכקייט. דער אמת'ער ענין פון אין עוד מלבדו, אז דער גרעסטער חשך כפול ומכופל אין אלע ענינים, איז אלס אלוקות, אט דאס איז דער ווארט פון מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ער האט געזען אז נאך קריעת ים סוף איז נאך געבליבן א עמלק, האט ער פארשטאנען אז ס'איז נאך דא עפעס א ענין פון חשך וואס דערהערט נישט דעם אמת פון אין עוד מלבדו, האט ער געקומען און געברענגט האט אט דעם נקודה פון גדול הוויה מכל אלקים, וואס דורך דעם האט ער מבטל געווען דעם גרעסטן און דעם לעצטן ביט די ביסל חשך וואס איז געבליבן, און ווי ער זאגט אין זוהר אז דורך דעם וואס יתרו האט געזאגט גדול הוויה מכל אלקים איז דורך דעם איז אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא איז געווען א התגלות, אסתלק מלשון גילוי, ס'איז געווען דער גרעסטער גילוי און דאס איז געווען די הכנה פון מתן תורה, וואס איז געווען זאגט אין זוהר אז ס'איז נאכנישט געווען קיינער וואס האט געוואוסט און מגלה געווען געטליכקייט ווי יתרו. און לפי זה נחזור לענין ראשון און דאס איז דער ווארט וואס זאגט די ערשטע רש"י אין היינטיגע פרשה, און דאס איז דער המשך צו די פרשה הקודמת סוף פרשת בשלח. סוף פרשת בשלח האט מען געלערנט וועגן מלחמת עמלק. אין מלחמת עמלק געפינען מיר דעם פסוק וואס זאגט אז מען דארף גיין סחור, בשעת ס'איז געווען די מלחמת עמלק, און ס'איז געווען די נצחון המלחמה, זאגט דער פסוק, כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע. משה רבינו, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו ער זאל אריינשרייבן מלחמת עמלק אין דער תורה, און שים באזני יהושע כי מחה אמחה זכר עמלק. שים באוזני יהושע שטייט פון בעל שם טוב, אז וואס איז דער ענין פון שים באוזני יהושע? זאגט דער בעל שם הקדוש, אז דער פשט אין דעם פסוק איז, אז ס'איז נישט גענוג אז ס'שטייט אין א ספר, מען דארף אויך זיין באוזני יהושע, מען דארף הערן, מען דארף דאס הערן פון דעם רעבן אליין. און דאס איז דער פשט, אז א חסיד דארף פארן צום רעבן, אז נישט גענוג, א מענטש קען דאך זאגן, איך קען דאך לערנען חסידות ביי זיך אינדערהיים. איך קען דאך לערנען די מאמר, איך קען לערנען די שיחה, איך קען דאך זען ביי מיר אינדערהיים גופא. וואס דארף איך גיין צום רב? זאגט מען ניין. כתוב זאת זכרון בספר, זייער שיין, זייער גוט, ס'איז דא א ספר, ס'שטייט געשריבן, און דארט איז טאקע געפינט זיך אלץ. אבער יחד עם זה, שים באזני יהושע. א מענטש דארף פארן צום צדיק, און ער דארף הערן פון צדיק, און ער דארף זיין דער ענין פון פארן צום רב, וואס דארט איז די ד' אמות פון רעבן. די ד' אמות וואס דארטן שיינט דער אמת הוויה לעולם, נאר דארטן באקומען, און דאס איז וואס שמועה שמע ובא, דאס איז דער המשך פון רש"י, בהמשך צו די פריערדיגע פרשה, דערפאר ביי יתרו האט זיך אפגעלייגט אז ער וויל טאקע באמת זיין א כלי צו געטליכקייט, א כלי צו תורה, דארף ער ארויסגיין פון די הגבלות, און ער דארף טאקע פארן צו די ד' אמות וואס דארטן געפינט זיך אידן מיט משה רבינו,

ווי די פרשה פון מתן תורה דערציילט אונז ווי אזוי א אידל דארף זיין, אט דער ענין, אז כדי צו זיין א כלי פאר תורה דארף מען ארויסגיין פון די הגבלות, און אז כדי צו זיך פטור ווערן פון דעם עמלק אשר קרך בדרך, אויף דעם דארף זיין די התקשרות צו משה רבינו, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, התקשרות צו די נשיאי החסידות, און לערנען תורת החסידות, און פארן צום רעבן, און דורך דעם באקומט מען די אמת'ע חיות אין אלקות, און דער אייבישטער זאל העלפן אז מען זאל שוין זוכה זיין, אז מען זאל פארן אלע צוזאמען, צו די גאולה השלימה, על ידי משיח צדקינו, במהרה בימינו אמן.